ברוכים הבאים צו די קומענדיגע שיעור דורך יצחק הערש בנעט מנהל מסורת וואס שטייט צו זיס מאכן, בעסער מאכן, געשמאקער מאכן יעדער איינער'ס חיי הנישואין, די שיעורים זענען קורץ און געזאגט אויף א וועג אז ס'זאל זיין תועלת פאר יעדער איינער, מען קען אריינשיקן הערות אדער שאלות און ס'וועט ווערן אדרעסירט, שמעו ותחי נפשכם. וואס געשעהט ווען א מענטש געפינט זיך שוין טיף אריין אין א מערידזש, אין א נישואין, און האט א הארד טיים צו האבן א גוטע געפיל, א געפיל פון נאנטקייט און א געפיל פון אהבה, וואס קען מען דא טון? לאמיך אויסשמועסן איין פונדאמענטל נקודה, די עיקר אין אהבה איז רעספעקט, וואס הייסט רעספעקט מיינט א גוטע צוגאנג, א געפיל פון התפעלות, א געפיל פון שעץ צו די אנדערע און פון יענעם. רעספעקט איז א הכרח אין יעדע גוטע קשר, כל שכן ווען מען וויל האבן א נאנטע קשר, א געפיל פון אהבה, וואס קען זיך אפט מאכן אז פון משך א תקופה אין די חתונה געהאטע לעבן ווען מען איז געווארן אנגעשטויסן אין קלייניקייטן אדער אין גרעסעריקייטן, אבער נישט באהאנדלט די כוונה וואס קומט ארויס פון דעם א היפך פון רעספעקט, א פארקערטע פון, און וואס געשעהט איז אז די קשר איז בעצם לעולא ולמעשה, די מענטש, צווייטע בר זוג לעולא ולמעשה. די איינציגסטע וועג וויאזוי מען גייט קענען צוריק אויפשטעלן און טרעפן נאנטקייט און אהבה אין די קשר איז דורך צוריק שטעלן די מינימאלע ריספעקט. כדי א מענטש זאל קענען צוריקשטעלן ריספעקט צו יענעם איז דא איין עצה יסודי, איין פאנדאמענטל עצה, דורך באטראכטן, מאכן א רשימה, טרעפן וועגן וויאזוי צו זעהן און איינזעהן יענעמ'ס ווערט, סיבות פארוואס צו ריספעקט דעם אנדערן. וואס געשעהט געווענטליך איז אז ווען א מענטש אנגעגעסן אדער האט א שלעכטע האט א היסטאריע פון א שלעכטע מציאות וואס איז געשעהן איז די גאנצע בליק פון דעם מענטש ליגט א געוויכט אויף די זאך, מען זעהט דעם צווייטן אינגאנצן נאר מיט דעם חסרון, מיט די מעשה, מיט די חולשה, און דאס בלאקט צו קענען זעהן די רעספעקט. די איינציגסטע וועג וויאזוי מען גייט קענען צוריקשטעלן די רעספעקט איז דורך שטעלן די פאוקעס, שטעלן די געוויכט, טרעפן עצות וויאזוי צו טראכטן די ווערט פון דעם אנדערן בן זוג, דורך אריינטראכטן די ווערט פון דעם אנדערן בן זוג, דורך שרייבן א רשימה פון יענעמ'ס מעלות, פון יענעמ'ס כאראקטער אלס מענטש, און פון די חלקים וואס דו האסט הנאה פון דעם, וועסטו זען דעם מענטש אין א נייע בילד, אין א נייע בליק, אין א נייע קוק ווינקל, און האפנטליך קענען אנהייבן צוריק צו אויפבויען א גוטע געפיל, צוריק צו אויפבויען א רעספעקט, פון רעספעקט קען מען צוריק טרעפן נאענטקייט און אהבה און צוריקשטעלן די צוריקשטעלן די קאפל אטמאספער צו די אמאליגע גוטע אטמאספער בעזר השם.